ברוך השם, מסכת סוכה, דף. י עמוד א', די ניינטע שורה פון אויבן. מיר האבן דאך געלערנט אין דער משנה, סוכה תחת סוכה איז די אונטערשטע סוכה פסול. פרעגט די גמרא, כמה יהא בין סוכה לסוכה, וויפיל זאל זיין א הפסק, ספעיס, צווישן איין סכך דעם אנדערן סכך? ותהא תחתונה פסולה, און די תחת די אונטערשטע זאל ווערן פסול צוליב דעם פסול סוכה תחת סוכה, פארשטייט זיך ווען ס'איז גאר נאנט איין סכך צו דעם אנדערן, טו איך דאך ווי מען זאגט עס זאגן וואס איז איין סכך. אמר רב הונא, האט רב הונא געזאגט, טפח, אויב עס איז ווינציגער ווי א טפח אפגערוקט איין סכך פון אנדערן ווערט עס אנגערופן איין סכך, אבער אויב ס'איז ווייט, א טפח ווערט דאס אנגערופן צוויי סככים, וואס עפעס איז א מאס א טפח? ווייל מען טרעפט אנדערע ערטער אז דער שיעור פון טפח איז א אוהל, שכן מצינו באהלי טומאה טפח, מען טרעפט אמאל אז א אוהל לגבי טומאה איז דער שיעור פון דעם די הויעך א טפח. דתנן, מיר האבן געלערנט טפח על טפח. עס ליגט א כזית מן המת אינדרויסן, לעבן דעם כזית מן המת ליגט כלים, אז ס'איז אינדרויסן מ'איז נישט מאהיל, ווערן די כלים נישט טמא. האב איך גענומען א ברעט וואס די ברעט איז ברייט א טפח, א לאנגע ברעט, ס'איז ברייט א טפח, און אויב ס'איז ברייט א טפח, איז די שיעור אין דער ברייט פון א אוהל איז א טפח. דאס איז די טייטש טפח על טפח, ס'הייסט כאטש די לענג און די ברייט איז א טפח, דא רעדט מען פון א לאנגע ברעט, ברום טפח, און די ברעט ליגט העכער פון די טומאה א טפח, רופט זיך עס אן. אז די טומאה איז דא אין א אוהל, און וואס איז די דין פון דעם אוהל, מביא את הטומאה, אז די דאס טוט ברענגען די טומאה, די טומאה צושפרייט זיך אין דיע כלים וואס זיי ליגן אונטער דעם ברעט אין דער אנדערער זייט, כאטש זיי האבן נישט אנגערירט אין די טומאה, אבער זיי ווערן טמא, און פון צווייטן זייט, וחוצץ בפני הטומאה, אז א זאך וועט שטיין אויף דעם ברעט, ממש כנגד הטומאה, וועט עס נישט ווערן טמא, ווייל דער כלל ביי טומאה איז אדער די טומאה צושפרייט זיך, אדער די טומאה גייט ארויף, און דא אין דעם פאל אז די ברעט איז העכער א טפח, ווערט עס אנגערופן א אוהל, און די טומאה צושפרייט זיך נישט ארויף. אבל פחות מרום טפח, אויב די ברעט וועט ליגן אויף די טומאה און ס'איז לעסער ווי די הויעך א טפח, דעמאלט הייסט עס נישט קיין אוהל לא מביא, וועט עס נישט ברענגען צו די טומאה צו די כלים וואס די ליגן אין דער אנדערע זייט ברעט, ווייל דאס הייסט דאך נישט קיין אוהל, ולא חוצץ, און ס'איז נישט קיין חציצה, דעמאלט וועט זיין א דין אז אויב כלים געפינען זיך. אויבן אויף דעם ברעט ווערן די כלים אויכעט טמא, ס'איז דא אין דער זייט א קולא און א חומרא און דער זייט א קולא און א חומרא, אויב ס'איז הויעך א טפח איז דא א קולא אז ס'חוצץ אויבן ווערט נישט טמא, אבער ס'איז דא א חומרא אז ס'איז דאך מביא את הטומאה, אז אלע כלים וואס זענען דא אונטער דעם ברעט ווערן טמא. אז ס'איז דא ווינציגער ווי א טפח, איז דא א קולא אז די טומאה גייט נישט אין די זייט, ווייל ס'איז דאך נישט קיין אוהל און ס'זאל הייסן כל אשר באהל יטמא, אבער אינו חוצץ, עס פארשטעלט נישט, אבער וואס זעהן מיר דארטן אז די שיעור פון א אוהל וויפיל איז א טפח? ורב חיסדא ורבה בר רב הונא אמרי, רב חיסדא און רבה בר רב הונא זאגן, ארבעה, אויב ס'ווינציגער ווי פיר טפחים פון איין סכך צום אנדערן סכך הייסט עס איין סכך, נאר אויב ס'איז ווייט פיר טפחים דעמאלט הייסט עס צוויי סכך, פארוואס? שלא מצינו מקום חשוב פחות מארבעה. מען טרעפט נישט קיינמאל אז ס'זאל הייסן א מקום חשוב אויב ס'איז נישט דא קיין פלאץ פון פיר טפחים. לגבי שבת, לגבי אלע זאכן, איז א רשות היחיד מוז זיין ד' טפחים על ד' טפחים, כרמלית מוז זיין ד' על ד', לגבי דעם דין הנחה דארף מען אויך אוועקלייגן א מקום ד' על ד'. ושמואל אמר עשרה שמואל זאגט די שיעור אויב ס'איז ווייט פון איין סכך צום אנדערן צען טפחים דעמאלט הייסט עס סוכה תחת הסוכה און די אונטערשטע איז פסול, אויב אבער ס'איז ווינציגער ווי צען הייסט עס איין סכך. מאי טעמא דשמואל וואס איז דער טעם פון שמואל? כהכשרה כך פסולה. אזוי ווי די הכשר פון סוכה איז דאך ווי צען טפחים, אזוי איז די פסול. מה הכשרה בעשרה אף פסולה בעשרה, דאס הייסט אויב די אויבערשטע איז נישט ווייט דער סכך פון די אויבערשטע פון די אונטערשטע קיין צען טפחים, רופט זיך דאך אן אז די אויבערשטע נישט קיין סוכה ווייל עס האט דאך נישט קיין הכשר סוכה, האט עס אויך נישט דעם דין צו פסל'ען ווייל עס הייסט נישט דעמאלט קיין צוויי.

כל שאינה ראויה לדירה, אויב אויבן קאן מען נישט וואוינען, מיטן דין קאן מען אויבן נישט וואוינען, והיכי דמי ווי אזוי רעדט זיך דאס? דלא גבוה עשרה. רבי יהודה זאגט אז אויב אויבן אין דיורין בעליונה, ווייל אויבן איז נישט הויעך קיין צען טפחים, קאן מען דאך נישט וואוינען אויבן, איז די אונטערשטע כש. האלט דאס ווער? רבי יהודה, אז ווען הייסט עס צוויי סוכות? ווען ס'איז ס'איז דא אפגעריקט פון איין סכך צום אנדערן צען. מכלל קומט דאך אויס דער תנא קמא קריגט זיך אויף רבי יהודה, און דער תנא קמא האלט אז אפילו דעמאלטס מען קען נישט וואוינען אין דעם אויבערשטן איז אויך תחתונה פסולה, מכלל תנא קמא סבר אף על פי שאינה ראויה לדירה פסולה, איז דאך א קשיא אויף שמואל'ן פון די רבנן, רבי יהודה האלט טאקע ווי שמואל, אבער די רבים די רבים האלטן דאך אפילו אין דיורין בעליונה, די אויבערשטע האט נישט קיין צען טפחים, דאך איז די דין התחתונה פסולה. כי אתא רב דימי אמר, װען רב דימי איז געקומען, האָט ער געזאָגט, מיט דעם װעל איך קאָנען פֿאַרענטפֿערן שמואלן, אמרי במערבא, מע האָט געזאָגט אין ארץ-ישׂראל אַזױ, דאָ רעדט מען נישט װעגן די הױך, די הױך איז פֿון דער עליונה אױכעט צען טפֿחים, נאָר דאָ איז דאָ אַ צװײטע שאלה, דער פֿלאָר פֿון דער עליונה, װאָס דאָס איז דער גג, פון די תחתונה מעסט זיך ווי שטארק דאס איז, אם אין תחתונה יכולה לקבל כרים וכסתות של עליונה, אז אויב די עליונה וועט אריינגיין דארטן זיצן איז עס צו שוואך, ס'איז דאך צו שוואך, דעמאלט רופט זיך עס נישט אן אז ס'איז א באזונדערע סוכה, ווייל די מציאות קאן מען דאך דארטן נישט וואוינען, דעמאלט איז די דין התחתונה די תחתונה כשרה איז פשוט, דאס זאגט רבי יהודה, פרעגט די גמרא, מכלל קומט דאך אויס די תנא קמא סבר אז די תנא קמא לערנט אף על פי שאינה ראויה לקבל אפילו ס'קאן נישט אויפנעמען פסול איז פסול, איז דאך שוין א ראיה תנא קמא האלט נישט שמואל'ס דין, ווייל די תנא קמא לערנט דאך אזוי ווי די תנא קמא לערנט אז מ'קאן נישט וואוינען אין דעם אויבערשטן ווייל ס'איז צו שוואך, דאך הייסט די סוכה על גבי סוכה איז די זעלבע פסול, וועט דאך זיין אז די עליונה איז נישט הויעך קיין צען טפחים, איז אויך די זעלבע זאך. זאגט די גמרא, איכא בינייהו, די חילוק איז דא, יכולה לקבל על ידי הדחק, דאס איז זיכער. אויב מען קען נישט וואוינען אין די עליונה, צי מען קען נישט לקבל כרים וכסתות, צי עס איז נישט הויעך קיין יוד, האלטן אלע דאס הייסט נישט קיין צוויי סוכות. נאר דער חילוק איז אז בשעת הדחק קען מען וואוינען אין די עליונה, און הויעך איז עס למעלה מיוד, פון איין סכך צום אנדערן למעלה מיוד. ר' יהודה לשיטתו וואס ר' יהודה לערנט אז סוכה איז דירת קבע און דא אויך קען איך דאך אויבן וואוינען נאר על ידי הדחק הייסט די אויבערשטע סוכה נישט קיין סוכה דעריבער זאגט ר' יהודה אם אין דיורין בעליונה די אויבערשטע קען נישט וואוינען ווי געהעריג קביעות'דיג נאר זי קען נאר וואוינען בשעת הדחק. דעמאלט התחתונה כשרה, ווייל די דירה וואס איז שעת הדחק איז נישט קיין דירה. אבער לויטן תנא קמא וואס ער לערנט אז סוכה איז דירת עראי, איז דאך דאס וואס מ'קען דארט וואוינען על ידי הדחק הייסט דאס אויכעט א דירה, דעריבער רופט זיך עס אן אז אויב איך בין אין די אונטערשטע הייסט עס אז איך בין אונטער צוויי סככים, אונטער צוויי סוכות. רש י. פירס עליה סדן מפני החמה, אז מ'האט אויסגעשפרייט אויף דער סוכה א ליילעך מפני החמה, ס'זאל נישט אריינשיינען די זון אויף די סכך, או תחתיה, אבער אינעווייניג אונטער דעם סכך האט מען אויסגעשפרייט מפני הנשר, אז עס פאלט אראפ שטיקעלעך פון דעם סכך. זאל נישט אראפ פאלן. או אדער שפירס על גבי הקינוף, ס'איז געשטאנען א בעט אין סוכה, און די בעט האט געהאט א קינוף, קינוף הייסט אין יעדן ווינקל שטארט ארויס אזא שטעקן, און פון איין שטעקן צו דעם אנדערן שטעקן איז דא א לייסטל, און אויף דעם איז אריבער געשפרייט א ליילעך, און דער מענטש איז געשלאפן אויף דעם בעט, אינעווייניג אונטער דעם אונטער דעם קינוף, ממילא רופט זיך עס אן אז ער שלאפט נישט אין סוכה, נאר ער שלאפט אין א אוהל אין א צווייטן אוהל, איז דעמאלט דער דין פסולה אז די סוכה איז פסול. איז תוספות זאגט דא אז דער פסול פירס עליה סדן מפני החמה איז דווקא. אז די סוכה אליין האט געהאט חמתה מרובה מצלתה, און איך וויל נוצן דעם סכך אז דעם סדן וואס דער סדן איז דבר המקבל טומאה, וויל איך עס נוצן ס'זאל מכשיר זיין דעם סכך, דעמאלט טויג נישט, אבער לו יצוייר די סוכה האט שוין גענוג סכך, איז אפילו איך וועל אויבן אן ארויף לייגן א סדן, זאגט תוספות אז ס'איז גוט, און ס'איז דא אזוי א שיטה, אבער רשב ם האט דאך געלערנט דארט נישט אזוי. לויט תוספות אויב איך האב סכך כשר איז אפילו אויף דעם סכך כשר איז דא א ליילעך און אויף דעם איז דא סכך פסול טוט עס נישט פסל'ן, רש י לערנט נישט אזוי, דער ראש איז זייער מאריך אין דעם. וואס הייסט עס דארף טראפקענען אז מען קען נישט? אבל פורס הוא על גבי נקליטי המיטה, נקליטי המיטה רופט זיך אן ווען אין בעט איז נאר דא צוויי שטעקנס, איינע אינמיטן פון צוקאפנס און איינע אינמיטן פון צופיסנס, און א לייסט קומט פון איין ברעג צו דעם אנדערן, און נאכער לייגט מען ארויף אז ס'איז שיף, און ממילא אז אויבן איז נישט דא קיין גג טפח ווערט עס נישט אנגערופן קיין אוהל, דעריבער זאגן מיר אז ס'טוט נישט פסל'ען. רש י, הנשר, ער האט אויסגעשפרייט א סדן מפני הנשר. שלא יהא ס'זאל נישט זיין עלין וקיסמין נושרין על שולחנו, ס'זאל נישט זיין בלעטלעך און שפענדלעך אראפפאלן אויפן טיש, אין אמת'ן אין דעם, ווייטער איז א גמרא און אזוי פסק'נט מען להלכה, אז אזיין סכך וואס דער סדר פון דעם סכך איז אז ס'ברעקלט זיך און עס האלט כסדר אראפפאלן אויפן טיש, איז מיט אזיין סכך איז מען נישט יוצא. מיר וועלן עס האבן שפעטער אין גמרא. דעלטס אויכעט, ס'איז נישט קיין סכנה, א מענטש וועט עס, א מענטש וועט עס איבערלאזן צו דער תענית איז סליחה, אזוי ווי אויב דער סכך שמעקט, די גמרא זאגט דסרי ריחייהו האב איך מורא שביק להו ונפיק, און אויך די זעלבע זאך אויב נתרי טרפייהו ס'פאלט אראפ, שביק להו ונפיק, ווייטער דף י ג עמוד נישט צו הלכה, ניין ווייל דער מענטש וועט איבערלאזן די סוכה, יא, באסאדן.

הן ד' קונדיסין, פיר שטעקנס, לד' רגלי המיטה, צו די פיר פיס פון בעט, וגבוהין זענען הויעך, ומניח כלונסות מזה לזה, ער לייגט אוועק שטעקעלעך פון איינע צו די אנדערע, על גביהם אויף זיי, ופורס עליהם סדן, ער שפרייט אויס אויף זיי א ליילעך, ומרחיקן מן הסככה, דערווייטערט זיך די סככה, דהשתא לאו משום דמסכך בדבר המקבל טומאה מיפסלא. דלאו לאסכוכי שטחו התם, ער האט עס דאך נישט אויף סכך דארט אויסגעשפרעט, דאך פסולה, פארוואס איז דאס פסול? משום דאינו יושב בסוכה, ער זיצט נישט אין סוכה, דאוהל מפסיק ביניהם, דער אוהל טוט איבערהאקן, אבל פורס הוא על גבי נקליטי המיטה, שאינם די נקליטים זענען ניט אלא שניים נאר צוויי, והן יוצאים זיי גייען ארויס באמצע המיטה אינמיטן בעט. אחד למראשותיו, איינס צו קאפנס, ואחד לרגליו, ונותן מען גיט, כלונס, מען גיט א שטעקן מזה לזה, ופורס עליו, מען שפרייט אויף אים סאטמאר לאנד, ומשפע, ס'איז שיף לכאן ולכאן. פארוואס מעג מען ביי נקליטין? משום דאין לו גג טפח רוחב למעלה, ס'האט נישט קיין גג טפח ס'זאל זיין ברייט אויבן, און דעריבער לא נקרא אוהל ווערט עס נישט אנגערופן קיין אוהל. גמרא, אמר רב חיסדא האט רב חסדא געזאגט לא שנו, ס'איז נישט געווארן געלערנט דער דין אין דער משנה אז אז ס'איז פסול פירס עליה סדין אלא מפני הנשר, נאר דווקא וועגן נשר, ווייל ער האט עס געמאכט פאר סכך ס'זאל אויף אים באשיצן, און סדין דבר המקבל טומאה. אבל לנאותה, אז שפרייט עס אויס נישט לשם סכך, נאר צו מאכן שיין כשרה, איז כשר. פרעגט די גמרא פשיטא, ס'איז דאך א זיכערע זאך, מפני הנשר תנן, אין די משנה שטייט אז ווען איז פסול דווקא אויב טוט ער מפני הנשר, ווייזט אויס אז נישט מפני הנשר, נישט אלס סכך איז כשר. זאגט די גמרא, מהו דתימא איך וואלט געוואלט מיינען הוא הדין דאפילו לנאותה, דער זעלבער דין אויף צו מאכן שיין איז אויך פסול. והאי דקתני דעריבער כאפט אים אן מפני הנשר, אורחא דמילתא קתני וויאזוי דער סדר איז, קא משמע לן לאזט ער מיר הערן אז עס איז נישט אזוי, נאר וואס דען דווקא מפני הנשר איז פסול, אבער לשם נוי איז כשר. זאגט די גמרא לימא מסייע ליה, לאמיר ברענגען דעם אז זאגן עס איז דא א ראי' צו רב חסדא. האבן מיר געלערנט סיככה כהלכתה, ער האט געמאכט דעם סכך פון דער סוכה ווי עס דארף צו זיין, ועיטרה, ער האט באשוינט די סוכה בקרמים, קרמים אזעלכע סארט אויסגעוועבטע זאכן, קארפעטס אזעלכע, ובסדינין המצוירין מיט ליילעכער וועלכע עס האבן דארט פארשידענע אויסמאלונגען, ותלה בה אגוזים, ער האט אנגעהאנגען ניס, שקדים, מאנדלען, אפרסקין, רימונים, מילגרוימען. פרכילי ענבים, הענגלעך פון וויינטרויבן, עטרה של שבולים, מען מאכט קרוינען פון זאנגען, יינות שמנים וסלתות, ער לייגט אריין אין א כלי וויין, אויל, מעל אויף שיינקייט, אסור להסתפק מהן טאר מען דאס נישט נוצן עד מוצאי יום טוב האחרון של חג, ביז גייט דורך. סוכות אין דעם לעצטן טאג שמיני עצרת, כאטש מען נישט מחויב צו זיצן אין סוכה אין ארץ ישראל, טאר מען אויך נישט קיין ארון ואם התנה, און אויב מען האט געמאכט א תנאי, וועלכער תנאי מיינט מען דא? דא מיינט מען אז דעם תנאי מאכט מען בין השמשות, ער זאגט בין השמשות אז איך באשטים דאס נישט לשם סוכה, דעמאלט איז נישט געווארן קיין נוי סוכה. אבער לו יצויר אז ער זאגט זאל עס זיין נוי סוכה וויאזוי ביז עס ווערט יום טוב נאכהער זאל עס ווערן אויס נוי סוכה אז איינס פאלט ניי האלט נישט איז ואם התנה עליהם הכל לפי תנאו וואס איז די ראיה זע איך דאך דא אויך אז מען טוט אויסשפרייטן קרמים מצוירים סדינים המצוירים שטייט דער דין אסור להסתפק מהן אבער א כשר'ע סוכה איז עס יא איז דאך א ראיה צו רב חסדא. וואס רב חיסדא האט געזאגט אז אויב מען שפרייט א זאך לנאותה מעג מען, זאגט די גמרא ס'איז נישט קיין ראיה, דילמא קען זיין מן הצד, נישט מען מיינט ער האט עס אויפגעהאנגען איבער דעם סכך, נאר איבער די ווענט, אבער אויבן קען טאקע זיין אז איך האלט אפילו לנאותה הייסט עס אויך מסכך בדבר המקבל טומאה. איתמר האבן מיר געלערנט נוי סוכה אין ממעטין בסוכה. ס'איז אזוי, אמאל וויל איך די סוכה זאל זיין נידריגער, און אמאל וויל איך די סוכה זאל זיין העכער, למשל אז די סכך פון סוכה איז צוואנציג אמות העכער פון דער ערד, איז דאך די סוכה פסול האט ער געמאכט נוי סוכה אויסגעשפרייט אונטער די סכך, ממילא וועט דאך יעצט אויסקומען אז ס'איז נידריגער איז עס נישט קיין צוואנציג אמות. זאגן מיר אין ממעטין, ס'איז נישט ממעט, דעריבער וועט די סוכה, ס'גלייך ווי ס'וואלט נישט געווען די נוי סוכה, איז די סוכה פסול, און אמאל מיט דעם דין פון אין ממעטין טוט אויף איז א קולא, למשל די סוכה דארף דאך זיין העכער פון דער ערד, דער מינימום איז צען טפחים, איז זי געווען הויעך צען טפחים, איז א כשר'ע סוכה, און ער האט אויסגעשפרייט נוי סוכה, איז יעצט איז ווינציגער ווי צען טפחים די הויעך. איז אויב איך זאג אין ממעטין ס'איז נישט ממעט איז דאס א כשר'ע סוכה? אמר רב אשי, האט רב אשי געזאגט, דער דין וואס מיר זאגט אין ממעטין מיינט מען אין די הויעך, אבער מן הצד ממעטין מן הצד, אז די סוכה האט געהאט פונקטליך זיבן טפחים און ער האט ביי די וואנט אנגעהאנגען קארפעטס, דעמאלטס איז עס ממעט, ווייל ער האט דאך נישט דעם ארט וואו עס זאל זיין ראשו ורובו ושולחנו, נאכדעם איז עס ממעט. רשי. ברוך השם, מסכת סוכה, דף י', עמוד ב'. די פערדע שורה. מנימין עבדיה דרב אשי, מנימין דער קנעכט פון רב אשי, איטמישא ליה כתונתא במיא, זיין העמד איז געווארן נאס פון וואסער, ואשתטחא אמטללתא, האט ער עס אויסגעשפרייט אויף דער סוכה, אויף דעם סכך האט ער עס ארויפגעלייגט, ס'זאל זיך אויסטריקענען, אמר ליה רב אשי. האט רב אשי צו אים געזאגט, דלייה, נעם עס אוועק, דלא לימרו, מ'זאל נישט זאגן, קא מסככי, אז מ'לייגט סכך בדבר המקבל טומאה, מיט א זאך וואס איז מקבל טומאה, ווייל דאס איז דאך א מלבוש איז דאך מקבל טומאה. האט דער מנימין געפרעגט דעם בעל הבית, והא קא חזו ליה דרטיבא, מענטשן זעען דאך אז ס'נאס, ווייסן זיי דאך פארוואס האב איך עס אוועקגעלייגט, ס'זאל זיך אויסטריקענען, נישט אלס סכך. האט אים רב אשי געזאגט, לכי יבשה קאמינא לך, איך זאג דיר, דעמאלט ווען ס'וועט זיך אויסטריקענען, דעמאלט זאלסטו עס אראפנעמען. איתמר, מיר האבן געלערנט נוי סוכה, המופלגין ממנה ארבעה. ליילעכער, וואס איז אויסגעשפרייט לשם נוי סוכה, דאס איז ווייט פון דעם. סכך, נידריגער פון סכך פֿיר טפחים. רב נחמן אמר כשרה, רב נחמן זאגט ס'איז כשר, רב חסדא ורבה בר רב הונא אמרי פסולה, איר געדענקט דאך אז רב חסדא מיט רבה בר רב הונא האבן פריער געזאגט ביי סוכה תחת סוכה האבן זיי אויך געזאגט דעם זעלבן שיעור ארבעה שלא מצינו מקום חשוב פחות מארבעה, און דא האבן זיי דאס געזאגט. דערציילט די גמרא א מעשה אז רב חסדא ורבה בר רב הונא איקלעו לבי ריש גלותא, ס'איז געווען יום טוב, און יום טוב דארף מען פארן צום רעבן, חייב אדם להקביל פני רבו ברגל, זענען זיי געקומען צום ריש גלותא, און אגנינהו רב נחמן, האט זיי רב נחמן געלייגט שלאפן בסוכה אין אזא סוכה שנוייה מופלגין ממנה ארבעה טפחים, וואס די נוי סוכה איז געווען ווייטער פיר טפחים. און זיי האלטן דאך אז וואס? אז ס'איז פסול. אשתיקו, זיי זענען געווארן שטיל, געווען שטיל, ולא אמרו ליה ולא מידי, זיי האבן גארנישט נישט געזאגט, אמר להו, האט ער זיי געזאגט, הדור בהו רבנן משמעתייהו, איר האט חרטה געהאט פון אייער הלכה, איר האלט דאך אז די נוי סוכה איז ווייט פיר טפחים איז פסול, אמרו ליה, האבן זיי געזאגט צו אים, אנן שלוחי מצוה אנן. מיר זענען דאך שלוחי מצוה, מיר זענען געקומען צו דעם רעבען, און ממילא העוסק במצוה פטור מן המצוה, ופטורים מן הסוכה, און מיר זענען פטור פון סוכה, ווייל עוסק במצוה פטור מן המצוה, רש"י. אמר רב יהודה אמר שמואל, האט רב יהודה געזאגט פאר שמואל'ס וועגן, מותר לישן בכילה, מען מעג שלאפן אין סוכה אויב אין סוכה איז פארהאנען א בעט וואס ארום דעם בעט איז אויסגעשפרייט, אויף דעם בעט איז אויפגעשפרייט א ליילעך מעג מען דארט שלאפן, מותר לישן בכילה בסוכה אף על פי שיש לה גג. כאטש ס'איז דאך דא א גג, ס'איז ניט שיף דער דאך ווי ביי נקליטין, נאר עס איז אזוי ווי ביי קינופות, אין יעדן ווינקל איז פארהאנען א שטעקן, האט דאך עס א גג, דאך מעג מען. והוא, ווען מעג מען שלאפן? שאינה גבוהה עשרה, אויב די כילה איז נישט הויעך קיין צען טפחים. ווי איז אבער אויב ס'איז הויעך צען טפחים? הייסט דאס ניט אז ער שלאפט אין סוכה, נאר דאס הייסט ער שלאפט אין א צווייטן אוהל. זאגט די גמרא תא שמע, כ'וועל דיר פרעגן א קשיא, דו זאגסט אז מען שלאפט אין א סוכה האט מען יוצא געווען, מיר האבן געלערנט הישן בכילה בסוכה אז איינער שלאפט אין דער כילה אין א סוכה, לא יצא ידי חובתו האט ער נישט יוצא געווען. ווייזט אויס יעדן אופן כילה איז מען נישט יוצא אפילו עס איז נישט הויעך קיין צען טפחים. ענטפערט די גמרא, גייט מען נישט דא זאגן א כלל אז מען איז קיינמאל נישט יוצא ווען מ'שלאפט אין די סוכה, נאר הכא במאי עסקינן כשגבוהה עשרה, ער זאגט אזוי, ס'קען אמאל זיין הישן בכילה בסוכה לא יצא ידי חובתו, ווען? אויב ס'איז הויעך צען טפחים. אבער אויב ס'איז נישט הויעך קיין צען טפחים הייסט עס נישט קיין אוהל, האט ער יא יוצא געווען. זאגט די גמרא מיתיבי, איך וועל דיר פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט הישן תחת המיטה בסוכה, איינער שלאפט אונטערן בעט אין דער סוכה, לא יצא ידי חובתו, האט ער נישט יוצא געווען דעם חוב. און סתם בעט איז נישט הויעך קיין צען טפחים, זעה איך דאך אפילו דער אוהל איז נישט הויעך קיין צען טפחים, דאך האט ער נישט יוצא געווען די מצוה פון סוכה, וואס האסטו פריער געזאגט אז מען מעג שלאפן אין א כילה אפילו עס האט א גג? וואס העלפט מיר אינה גבוהה עשרה, די בעט איז דאך אויך נישט הויעך עשרה, און דאך שטייט לא יצא ידי חובתו. זאגט די גמרא, דא רעדט מען זיך נישט פון אלע בעטן, הא תרגמה שמואל, שמואל האט דאך איינגעלערנט פשט אין דער משנה אז דא רעדט זיך במטה גבוהה עשרה, אז די בעט איז הויעך צען טפחים, דעמאלט איז א דין ער האט נישט יוצא געווען, אבער ווי וועט זיין אז די בעט. איז נישט העכער פון צען טפחים פון אים איז ער יוצא. זאגט די גמרא תא שמע, כ'וועל דיר פרעגן א קשיא, האמיר געלערנט אין די משנה או שפירס על גבי קינופות פסולה, אויב ער האט אויסגעשפרייט א ליילעך על גבי קינופות, קינופות הייסט מ'שטעלט אוועק א שטעקן אין יעדן ווינקל פון בעט, ס'הייסט פיר שטעקנס, נאכהער נעמט מען א שטעקן פון איינעם צו דעם צווייטן, און אויבן טוט מען אויסשפרייטן א ליילעך. זאגן מיר אז די סוכה איז פסול, ס'הייסט אז מען שלאפט אויף דעם בעט אונטער די קינוף האט מען נישט יוצא געווען די מצוה, ווייל סדין די ליילעך איז דבר המקבל טומאה. ווייזט אויס אז ביי יעדן קינוף איז אזוי דער דין אז ביי יעדן קינוף זאגן מיר איז פסול אפילו דער ליילעך איז נישט העכער פון אים קיין צען טפחים. ענטפערט די גמרא התם נמי דארט רעדט זיך אויכעט דגביהי עשרה אז דער ליילעך איז העכער פון בעט צען טפחים דעמאלט איז פסול. פרעגט די גמרא, והא לא קתני הכי, אין דער ברייתא וואס ער איז מיר מפרש דעם דין, דעם חילוק פון נקליטין ביז קינופות שטייט נישט אזוי. דתניא מיר האבן געלערנט, נקליטין, וואס איז דאס נקליטין? שנים, אז מען שטעלט אוועק אין בעט צוויי שטעקנס, איינס אינמיטן צוקאפנס און איינס אינמיטן צופיסנס, און פון איין שטעקן צו דעם אנדערן טוט מען מאכן אזא לייסטל, און אויף דעם טוט מען אויסשפרייטן א ליילעך, דאס ווערט אנגערופן נקליט, וקינופות, וועלכעס הייסט קינוף, ארבעה, אז מען טוט אריינשטעקן אין בעט אין יעדן ווינקל א שטעקן, און מען טוט מאכן לייסטלעך פון איין שטעקן צו דעם אנדערן, איז דער חילוק פון נקליטין ביז קינופות און דער חילוק וויאזוי דאס איז געווארן. נקליטין איז נאר דא צוויי שטעקנס און ממילא איז אויבן און נישט ברייט קיין טפח, און קינופות איז דא פיר, איז דאך אויבן די רוחב די גאנצע ברייט פון דעם בעט. און דער חילוק אין דין איז, פירס על גבי קינופות האט אויסגעשפרייט א ליילעך אויף די קינופות און איז געשלאפן אין בעט, פסולה איז פסול.

דקינופות, דאס וואס מיר זאגן אז קינופות איז פסול, אף על פי שאין גבוהין עשרה, אפילו ס'איז נישט הויך קיין צען, איך מאך דאך דא א חילוק, אין דעם אופן וואס אין נקליטין איז כשר, אז ס'איז נישט הויך קיין צען, אין זעלבן אופן איז קינוף פסול, זעהט זיך פון דעם אן, אז אויב ס'איז נאר דא אויבן א גג אפילו ס'איז נישט הויעך קיין צען טפחים איז עס אויכעט פסול? ענטפערט די גמרא, שאני קינופות, קינופות האט א אנדער דין, דקביעי, ווייל זיי זענען קביעות'דיג, דעריבער זאגן מיר, אפילו ס'איז נישט הויעך קיין צען טפחים, נאר אויב עס האט א גג איז עס פסול. אבער כילה איז נישט קביעות, ס'איז ניט שטארק באפעסטיגט, אזוי ווי קינופות. דעריבער זאגן מיר, אויב ס'איז נישט הויעך קיין צען טפחים, איז עס כשר. דארף מען יעצט זאגן אזוי, אז ס'איז דא א חילוק פון קביעה ביז לא קביעה. בקביעה, למשל ווי אזא זאך ווי כילה, ווען איז עס פסול? דווקא ווען עס האט צוויי חסרונות, אי יש לה גג, און אויך גבוה עשרה, און דא אויך אין אונזער כילה וואס מען רעדט, ס'האט טאקע א גג, אבער ס'איז נישט הויעך קיין צען טפחים, איז כשר. ווידער אבער דארטן ווען די זאך איז קביעות'דיג, כאילו נקליטין דארף מען אויך זאגן איז קביעות'דיג. און די גמרא וועט ווייטער זאגן אז לגבי כילה הייסט נקליטין קביעות'דיג. איז דארטן נאר אפילו ס'איז דא איין חסרון איז מען שוין נישט יוצא אבער די מצוה פון סוכה דעריבער. קינופות, אפילו נידריגער ווי צען טפחים, נאר ס'האט דעם חסרון יש לה גג, איז עס פסול. נקליטין, כאטש ס'האט נישט קיין גג, נאר עס איז גבוה עשרה טפחים, איז עס פסול. ווען איז מותר בדבר הקביעה? דווקא ס'האט נישט קיין איין חסרון, דאס הייסט ס'איז למטה מיוד, און עס האט נישט קיין גג. פרעגט די גמרא א קשיא, והרי סוכה על גבי סוכה דקביעא, איין סוכה אויף דער אנדערע סוכה איז קביעות'דיג. ואמר שמואל, האט שמואל געזאגט, כהכשרה, וויפל איז א שיער, ס'זאל זיין ווייט איין סכך פון דעם אנדערן סכך, וואס מיר זאלן זאגן אז מ'זיצט אונטן אין סוכה, איז נישט מקיים די מצוה ווייל עס הייסט סוכה תחת סוכה, זאגט שמואל כהכשרה, וויפל דער שיעור פון הכשר סוכה, צען טפחים, כך פסולה, די זעלבע זאך ווי איך גיי עס פסל'ען איז אויכעט דער שיעור צען טפחים, אבער אויב ס'ווינציגער ווי צען טפחים, הייסט עס נישט סוכה, על גבי סוכה איז די אויבערשטע, הייסט נישט קיין באזונדער אוהל, איז דאך א קשיא. דו האסט פריער געזאגט אז אויב די זאך איז קביעותדיג, למשל ביי קינוף, אפילו עס איז נישט הויעך קיין צען טפחים, הייסט עס א אוהל.

איך גיי פסל'ן די סוכה, אלץ דעם דין פון סוכה תחת סוכה בעשרה, איז דער שיעור כהכשרה כך פסולה צען טפחים, כל זמן די אויבערשטע הייסט נישט קיין סוכה ווערט די אונטערשטע נישט געפסלט, אבער הכא דא ביי אונזער פאל דלשוויי אוהלא, איך זאג מען זאל ניט שלאפן אונטער דעם אוהל, ווייל דאס ווערט א באזונדער אוהל, אבער נישט דאס גייט מיר אויפטון א דין אין דער גאנצער סוכה איז בציר מעשרה נמי, אפילו דארט וואו ס'איז ווינציגער ווי צען טפחים, הוי אוהל איז עס אויכעט א אוהל.

דער דין איז, שטייט דאך אין פסוק ולא יראה בך ערות דבר, בשעת מען לייענט קריאת שמע, מען זאגט א דבר שבקדושה, איז ולא יראה בך ערות דבר, איז דא דריי דינים, מען טאר נישט דעמאלט זען די ערוה, ס'איז נישט קיין חילוק צו ערותו, צו ערות חברו, צו טפח מגולה באישה במקום שדרכו לכסות, הייסט אויך א ערוה. דאס איז איין דין. נאך א דין איז פארהאנען, אפילו ער זעהט נישט זיין די ערוה, נאר אויב ערותו מגולה, זיין ערוה איז נישט צוגעדעקט, טאר מען נישט זאגן קיין דבר שבקדושה, אפילו ער זעהט נישט. נאך א דין איז פארהאנען. אפילו ער זעהט נישט די ערוה, און ערותו איז מכוסה, נאר וואס דען לבו רואה את הערוה איז אויכעט ערותו, נאר שמואל איז נישט חייש פאר דעם דין לבו רואה את הערוה. איז נאר דא צוויי זאכן, אז ער זאל נישט זעהן קיין ערוה, און ערותו זאל זיין צוגעדעקט. ווען א מענטש איז אנגעטון אין א העמד איז דאס ערוותו מכוסה, מעג ער זאגן א דבר שבקדושה. ווי איז אבער דער מענטש וועט זיין אין א הויז נאקעט און ער וועט ארויסשטעקן דעם קאפ, כאטש ער זעט נישט די ערוה איז עס אבער ערוותו מגולה. און לאמיר דא זען ביי כילה, אויב די כילה. איז א אוהל פאר זיך אז ער וועט ארויסשטעקן די קאפ פון די כילה וועט ער זיין אסור צו ליינען א דבר צו ליינען קרישמע צו זאגן א דבר שבקדושה ווייל עס איז דאך ערוותו מגולה אבער אויב מיר וועלן זאגן אז די כילה איז נישט קיין אוהל פאר זיך רופט זיך אן די כילה ווי זיינס א מלבוש ער איז אנגעטון א מלבוש זאגט רב תחליפא בר אבימי אמר שמואל. אז הישן בכילה ערום ער שלאפט אין א כילה נאקעט מוציא ראשו חוץ לכילה קען ער ארויסשטעקן זיין קאפ אויסער די כילה וקורא קרישמע און ליינען קרישמע ווייל אויב דאס איז נישט קיין אוהל זאגן מיר נישט אז דא ווי עס געפינט זיך דער רוב דארט איז אויך דא דער קאפ וואס זאל זיין אסור וועגן לא יראה בך ערות דבר נאר ס'איז די זעלבע זאך ווי ער שטעקט ארויס דעם קאפ אויסער זיין העמד. זאגט די גמרא מיתיבי, כ'וועל דיר פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט הישן בכילה ערום, איינער שלאפט נאקעט אין א כילה, לא יוציא ראשו חוץ לכילה, זאל נישט ארויסשטעקן זיין קאפ אויסער דער כילה, ויקרא קרישמע זאל ליינען קרישמע, זעה איך דאך פון דעם נאר אז כילה האט נישט דעם דין ווי א העמד, נאר דאס הייסט א אוהל. ענטפערט די גמרא, הכא במאי עסקינן, דא רעדט זיך כשגבוהה עשרה, אז די כילה איז הויעך צען טפחים, דעמאלט ווערט די כילה אנגערופן ווי א אוהל, דעמאלט זאגן מיר אז אויף דעם ארט ווי דער רוב פון דעם מענטש איז דא, דארט ווארף איך דעם קאפ אויך. זאגט די גמרא, הכי נמי מסתברא. דער שכל זאגט אויך אזוי, אז דא רעדט זיך אז ס'הויעך צען טפחים. מדקתני סיפא, עס שטייט דארט אין די סיפא, הא למה זה דומה צו וואס איז דאס גלייך? לעומד בבית ערום, ווען איינער שטייט אין הויז נאקעט. שלא יוציא ראשו חוץ לחלון, ער זאל נישט ארויסשטעקן זיין קאפ אויסער די פענסטער, ויקרא קרישמע און ליינען קרישמע, דאס הייסט, דער דין פון ישן בכילה ערום, טאר ניט ארויסשטעקן דעם קאפ חוץ לכילה, איז גלייך צו דעם דין עומד בבית ערום ווען ער שטייט אין א הויז נאקעט, שלא יוציא ראשו חוץ לחלון. שמע מינה איז א ראיה אז דאס רעדט זיך אזא איין כילה וואס איז גלייך צו בית ווען עס איז גבוה עשרה. זאגט די גמרא ובית נמי אין א הויז דער דין אף על פי שאינו גבוה עשרה אפילו עס איז נישט הויעך קיין צען טפחים. כיון דקביע, ווייל עס איז דאך א קביעות'דיגע זאך, אוועקגעשטעלט מיט פעסטקייט. אהלא הוא, הייסט דאס א אוהל, דלא גרע מקינופות, דאס איז א באזונדערע דין און ס'האט נישט צוטון צו פריער. נאר איך זאג אזוי, זאלסט נישט זאגן אז בית האט דעם זעלבן דין ווי כילה, אז אויב ס'איז נישט הויעך קיין צען טפחים מעג מען יא ארויסשטעקן ראשו חוץ לחלון, ניין, בית, ווייל עס איז קביע איז נישט ערגער פון קינופות, און ביי קינופות זאגן מיר דאך אז אפילו די קינופות איז נישט הויעך קיין צען טפחים הייסט עס אויך א אוהל. רש"י.